דאלער א שעה, און ער פלעגט גיין מיט זונות, משה טורנער פלעגט אים טראגן, און ער פלעגט גיין מיט א אראפגעבויגן היטל מיט א קורץ רעקל, בקיצור ביז איינער האט אים דערקענט, די קיט. למעשה האט אים ר' מאטעלע געגעבן א טשענס, וואס איז געווען א שייגעץ שטיק שאין כמוהו, ווייל ווי האסט אים געמעגט געבן א טשענס צווישן בחורים, האט געזעסן דארט נאך צוויי צו דריי יאר,

ביי מיר ביסטו דער זעלבער שייגעץ ווי לעזער בערלאנד, דער חילוק איז נאר אז דו האסט קען זיין נישט געטוהן אזאלכע שייגעצער, איך ווייס שוין היינט בין איך שוין נישט זיכער אויף קיינעם, אבער לאמיר זאגן אז דו האסט נישט געטוהן, דאס בעקן דעם חזיר איז מקבל שכר כיוצא בו ביסטו דער זעלבער בעל עבירה. ס'איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז יעצט אויך אריינגעקומען נייעס אז אין גוש עציון האט מען איינגעזעצט א מענטש, א פרומען,

ביוטיפול, ס'איז צניעות'דיג, איך בעט נאכאמאל דעם דעעשער רעבינ'ס קינדער, איך ווייס נישט פונקטליך ווער, וועלכע דעעשער דאס איז, און ס'איז דארט נאר נאך א רבי, קליוולאנד, סטאניסלאוו, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ער הייסט, דארט איז א פלאץ, מ'כאפט אריין בחורים און מ'מאכט צניעות. ביי רימניצער רעבין און ביים סקולענער רעבין איז עס מער צניעות'דיג, הגם חשון רב משה טאר מען דארט אויכעט אריינשלעפן בחורים, אבער ס'איז כאטש אויף אויף איין זייט.

בחגך והיית אך שמח. עס קומט אבער נאך א יום טוב, צוויי ימים טובים, איט העפענס טו בי אז ס'איז איינס לעבן עס אנדערע, אבער עס איז צוויי עקסטערע ימים טובים, עס האט נישט קיין שייכות איינער מיטן צווייטן, און דאס איז שמיני עצרת, און אין חוץ לארץ איז שמיני עצרת און שמחת תורה צוויי טעג. אין מדרש שטייט אז די טעם פארוואס דער אייבישטער האט געמאכט ביידע ימים טובים אין איינעם ווייל עס קומט א ווינטער, און דעמאלטס אמאל איז דאך נישט געווען די אלע. ראודס ווי היינט, און מען קען ווען געהארגעט ווערן אויפן וועג, האט דער אייבערשטער רחמנות געהאט און האט עס געמאכט ס'איז א טו פאר וואן דיעל, מען געט צוויי ימים טובים אינאיינעם, ווייל ווען נישט וואלט דער אייבערשטער געוואלט אז מען זאל קומען נײַן און פֿערציק טאג שפעטער, אזוי ווי נײַן און פֿערציק טאג נאך פסח איז דאך דא שבועות, וואלט דא געווען נײַן און פֿערציק טאג נאך סוכות וואלט געווען שמיני עצרת, איז דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט, מיכאל ווער ס'האט גוט געזאגט. צו די יוצרות שטייט ואנשי השומרון האבן געזאגט שלא יהיה בתיהם קבריהם וואס דאס מיינט איז ס'האט גערעגנט ירושלים איז הרים סביב לה פיל מיט הויעכע בערג ס'האט גערעגנט יעדעס יאהר טויזענטער יאהר און יעדעס מאל האט זיך אראפגערוקט די וואסער אויף די שטיינער און ס'האט מיטגעברענגט אזא ערד אזא זאמד דא הייסט עס קרקע טפחא און אויף ענגליש רופט מען עס א מאד סלייד. עס איז אזא נאסע ערד, ס'איז נישט קיין ערד אינגאנצן, ס'איז ווי מען זאגט ס'איז מען מעיד, ס'הייסט נישט מען מעיד, ס'איז נעיטשער מעיד, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט מיט רעגן אז ס'האט דעפאזיטעט אסאך שטיין, על כל פנים איז דאס הייסט אנשי השומרון האבן געזאגט ס'זאל נישט ווערן זייערע בתיהם קבריהם ווייל זיי האבן דאך געוואוינט אויף די בערג און טאמער האט צופיל גערעגנט איז אראפגעקומען צופיל פון דעם שמיץ פון די זאמד האבן זיי געקענט ווערן געהארגעט. קודם די בילדינג וואלט צוזאמגעפאלן און נאכדעם עס וואלט פארשטאפט אלע פענסטער מ'וואלט נישט געקענט אפילו ארויסגיין. איך מאך יעצט א מקווה דא אין ארץ ישראל לעבן די דארטן ווי ס'איז דא קרקע תופחת, איך מאך יעצט נאך א מקווה, איך האב עס באמת אנגעהויבן דריי יאר צוריק נאר איך בין קיינמאל נישט געקומען ווייטער ווייל מ'האט מיך נישט גערופן, זיי האבן מיך נישט גערופן ווייל זיי האבן נישט געוואוסט מיין טעלעפאן, ווארטן זיי נעבעך דריי יאר, שטעלט זיך פאר א פרוי מקווה דריי יאר צו ווארטן, און ס'איז דא עפעס א איד א גביר וואס האט געספאנסערט געלט. האט מיך געזאגט, ליסן כ'האב זיי געגעבן געלט, און פארוואס טוסטו נישט? זאג איך, כ'בין יעצט אין ארץ ישראל און כ'וועל מיך אומקוקן, גיי איך צום רב, דער רב קושט מיך, ער זאגט מיר, כבוד הרב, אתה שליח מן השמים, אנחנו מחכים שלוש שנים כבר, זיי האבן גענומען איינעם א רב, רב מוצפי, אבער ער טויג נישט, ער טויג נישט נישט אין הלכה און נישט אין פראקטיק. זיי האבן נישט געזען אז זיי טויגן נישט אין הלכה, זיי האבן געזען אין פראקטיק טויגן נישט. עניוועי, איז מאך איך דארט א מקווה, איז אויך דא, איך האב שוין געמאכט אין בית שמש, אין רמת גן איז דארט ווי עס איז דא קרית רמ"א, דאס איז איינע פון די פראדזשעקטס וואס איך האב געמאכט, איז דארט איז אויך דא קרקע תופחת, מען האט עס געמוזט בויען אויף אזאלכע באקסעס, און כדי ס'זאל זיין מחובר לקרקע האט מען געמוזט מאכן גאנצעטע פאטענטן, איך האב דעמאלטס גערעדט דערפון, איך גיי נישט יעצט איבער נאכאמאל די זאך, אפשר אז כ'וועל האבן אמאל מער צייט וועל איך עס קענען איבערגיין, אבער למעשה דאס איז וואס דא גייט פאר, בוי איך יעצט א מקווה פאר די חברה. און דאס איז ארום די בערג פון ירושלים. אה ביי די וועי איך וויל איבערהאקן אינמיטן, איך האב אינגאנצן פארגעסן, איך ווייס איך בין שוין אזוי צומישט לעצטנס, האב איך געמיינט איך בוי נישט קיין מקווה'ס, אויסער די מקווה איז די רבנות וויל איך זאל באקוקן פינף פון זייערע מקווה'ס שווערע מקווה'ס און ווי אזוי מען פארעכט עס, און אויסער דעם איז דא נאך דריי מקווה'ס יעצט אויפן טיש וואס ס'גייט געבויט ווערן, איך וויל נאר נישט זאגן ווי, ווייל מיר דער עולם גראד די נעים, וועמען טאר איך, בלעבלעבלעבלע, איך ברויך ענק נישט האבן, לא מדובשך ולא מעוקצך. יא, דערווייל אז מען זוכט צו בויען א גוטע מקווה פראקטיק קאלט מען נחום ראזנבערג, באט עניוועי, ברוך השם. באט לאמיר גיין צוריק צו אונזער זאך. סאו ווען דער אייבישטער הייסט אונז אז אונז זאל מיר קומען עולה רגל זיין, וואלט מען געקענט געהארגעט ווערן אויף די קרקע תופחת, ס'איז אזא ערד וואס ס'זינקט איין. איך זעה מ'בויט יעצט כבישים אין ארום ירושלים, מ'בויט זייער נייע שיינע כבישים, איז וואס זיי טוען איז זיי צומאלן די ערד, די שטיינער, ס'צומאלט זיך זייער גרינג, און נאכדעם לייגן זיי אריין דאס, מאכן זיי א.

לענין פון זעקס זאכן איז עס א שמיני רגל בפני עצמו. איז למעשה איז שוין דורך געגאנגען ברוך השם דער יום הקדוש יעצט גייט מען צו צום סוכות. איך בין מורא'דיג נתפעל וויאזוי די אידן ווי איך וואוין דא ווי איך בין דא וויאזוי זיי געבן אפ כבוד פאר ימים טובים. זיי האבן אלע פארטשעס אין ארץ ישראל האט יעדער א פארטש. און דעסוועגן דא בויט יעדער איינער אונטן אין חצר ריזיגע סוכות מען זאל זיך צוזאם קומען. די גאנצע הויז מיטן עולם, אפילו פרעמדע מענטשן, מען רופט אריין מענטשן, ס'איז ס'איז מורא'דיג שיין, עס האט גארנישט מיט ציונות, איך וויל נישט דערויף זאגן אן צו זאגן כ'בין פארכאפט אין ציונות, גארנישט צו טון מיט דעם, עס האט צו טון ווייל דא איז דא אזוי איינגעפירט די סיסטעם, ס'איז מער אלעס ברידערליך. איז יעצט למעשה וויל איך צוקומען אביסל צו רעדן וועגן סוכות, איך ווייס נישט צו איך האב גענוג צייט, ס'איז מורא'דיג. פארטון יעצט ווייל מ'האט גענומען מ'האט געהייערט אן ארקיטעקט מ'זאל נאך קענען גיסן די מקווה ווילאנג איך בין דא און נאך כ'ברויך נאך אפשטופן מיין טיקעט אבער כ'בין נישט זיכער וויפיל צייט כ'וועל האבן צו מאכן נאך א שיעור אויף שמיני עצרת איז ווילעך קודם מאכן א שיינעם שיעור אויף סוכות און כ'וועל אריינלייגן דעם ענין פון שמיני עצרת אויכעט אביסל כ'וועל עס טאטשן אויפן שפיץ גאפל יעצט כ'וויל זאגן פארן עולם קודם כל כ'האב א גרויסע הנאה ס'איז צוריק געקומען א אינגערמאן יעצט פון אומאן, ער האט מיך דא געטראפן, מיך געטראפן אין מירון גראדע, כ'בין געווען היינט אין מירון, היינט איז ערב שבת קודש, און כ'האב געטראפן דארטן אסאך גוטע אידן, און ס'ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא רבי אברהם גאלאנטע, ער איז געווען דער תלמיד פון אר"י הקדוש, ער האט פיינענצירט דא פאר די אידן אין צפת און אין מירון זאלן האבן פון וואס צו לעבן, נאכדעם א גאנצע מעשה באריכות, אז דער אר"י הקדוש האט געזאגט אז. אויפן שטערן זעה איך די גימל איז איבערגעדרייט ווייל דו האסט גע'גנב'עט זאגט ער רעב איך באצאל אזוי ערליך די ארבייטער ס'קען נישט זיין. ענדליך איז געקומען דארט עפעס א פרוי א שניידערין ר' אברהם גאלאנטא האט געהאט א טאכטער האט זי געדארפט גיין אונטער די חופה און די שניידערין האט פארלאנגט איין פרייז ער האט נישט געוואלט געבן און זי האט עס געמוזט עניוועי טוען ווייל זי האט דאך נישט געוואלט בלייבן אן דעם ווייל דאס איז דאך אויך א חלק פון איר פרנסה ס'איז ווייניגער אביסל למעשה אבער זי איז געווען זייער נישט צופרידן. און דאס האט דער אר"י הקדוש געזען איז ער געגאנגען און ער האט דערצאלט א מעשה באריכות ווי ער האט געברענגט אין שבחי האר"י איז ער געגאנגען און ער האט איר באצאלט און ביז זי איז געווען צופרידן פון דעם מען קען זען משא מתן דערינען מען קען זיין א גנב פון אן ארבייטער וואס מען נוצט אים איז למעשה איז אזוי דער רבי אברהם גאלאנטע האט געמאכט א ספר וואס הייסט ירח יקר ס'דא עטליכע ספרים פון אים איינס איז ירח יקר איז למעשה ברענגט ער דארטן אין פרשת בא אז ס'איז געווען א מנהג אז מען פלעגט קומען דריי מאל א יאר צו ר' שמעונ'ען אויף מירון, און למעשה ס'איז זייער שווער געווען צו קומען, ס'איז נישט געווען קיין טרענספארטעישן אזוי ווי היינט, איז געווארן שוואך די זאך, האט ער געוואלט מחזק זיין די זאך, שרייבט ער אין זיין בריוו אז מען זאל זיך ווייטער צוזאמקומען, ברענגט ער אז אז מען קומט דריי מאל א יאר צו ר' שמעונ'ען אויף מירון איז עס פונקט ווי מען גייט עולה רגל זיין לראות את פני האדון ה', אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, כ'האב עס געזען דא. אין מירון דעם ספר איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע זאך, ס'שטייט שלש פעמים יראה את כל זכורך את פני האדון ה', זאגט דער זוהר הקדוש דא הוא ר' שמעון, איז וואס איז די פשט דערפון, קומט זעהן ר' שמעונ'ן אין מירון, איז עס פונקט ווי מ'גייט זעהן דעם האדון ה' דעם הייליגן באשעפער אין ירושלים, בשעת וואס ס'איז געווען א בית המקדש, איז במילא בין איך דא געקומען אויף מירון, און איך בין דא געווען, געדאווענט דא, איז למעשה טרעף איך דא א אינגערמאן וואס ער איז געווען אין אומאן, ער איז שוין צוריק געקומען פון, איך רוף עס שוין נישט אומאן, איך האב עס שוין געגעבן א נייעם נאמען, ס'איז וומאן הייסט עס, איך רוף עס שוין וומאן, נישט אומאן נאר וומאן, די רוסישע קענען נישט אזוי גוט זאגן א יו, זאגן זיי וו, עניוועי, קומט ער צוריק און ער דערציילט מיר א מעשה.

ווען דאס קומט ארויס איז ער דאך פיניש, ער איז געגאנגען האט ער געגעבן, האט ער געזאגט יעצט קען ער נישט ווייל ס'איז יום טוב, ער האט נישט אוועק האט ער געגעבן עקסטערע פופציג דאלער, יעצט דער אינגערמאן זאגט ער איז אפגעקומען זייער ביליג ווייל דאס וואלט זיך ווען געקענט אויסלאזן מיט א דזשעיל טערם, עס וואלט זיך ווען געקענט אויסלאזן מיט א גט פון זיין ווייב מיט אלע אנדערע צרות, ער זאגט ר' נחום איר זענט דאך אזוי גערעכט מיט דעם פארן אויף אומאן, פרעגט דארט א צווייטער וואס ער שטייט דארט לעבן מיר. פרעגט ער, איר ווייסט דאך אבער דאך אז דאס איז דאך זאכן וואס פריעריגע צדיקים האבן דאס געזאגט, ר' נתן מיט אלעם, ווי אזוי מאכט איר אוועק די אלע צדיקים? האב איך אים געזאגט, קודם לא תקים לך מצבה, אשר שנא השם אלקיך והיתה, אהובה היתה בימי אבות ועכשיו שנאה. נאכדעם זאג איך אים אזוי, ס'דא אין ליקוטי שושנה פון רב אלעזר דער זון פון רבי אלימלך,

זאגט ער, איך פלעג אריין גיין אין ג'י מענס, כ'האב געזען ווי א איד קען זיצן אליינס אין בית מדרש, למשל שמחת תורה, און ער האט געטאנצט אליינס, ער האט נישט געהאט אפילו א מנין, און ער האט מיט אזא התלהבות געטאנצט אזוי ווי ס'וואלטן געווען דארטן זעקס הונדערט איד, זאגט ער, אז איך האב דאס געזען האב איך געוויסט אז דער איד איז א געהויבענער מענטש, און זיך צוגעטשעפעט צו אים. זאגט ר' אלעזר דער זון פון רבי ר' מיילעך. אז דער בעל דבר מאכט אזוי אז בשעת א צדיק לעבט מאכט מען אים אוועק, דאס איז מעשה בעל דבר, שפעטער ווען דער צדיק איז נסתלק הייבט מען אן אוי א שאד א שאד, דאס מאכט דער בעל דבר, בעל דבר מאכט אז מען זאל נישט קענען נהנה זיין פון זיין קדושה פון זיין טהרה און אזוי ווייטער, און דור לדור ישבח מעשיך, איין דור דערציילט די לויב פונעם צדיק צום צווייטן דור. אבער ביי דיר אין דיין צייט איז גארנישט געווען, מען האט אים אוועק געמאכט, די גרויסע צדיקים וואס האבן געשאקלט מיט די וועלט האבן קוים געהאט א מנין אין בית מדרש, איז זאג איך פאר דעם אינגערמאן, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, דער הייליגער ליקוטי מוהר"ן, דער הייליגער רבי נחמן, איז געווען אפאר דורות נאכן אר"י הקדוש וואס האט מורא'דיג געפייערט אויף פגם הברית, ממילא איז געווארן חושך אויף די וועלט, דער ראשית חכמה זאגט. אז אין אונזער דור, פון אויבן דרייסיג פארנט, איז נישט דא כמעט קיינער וואס האט נאך נישט פוגם געווען, איז במילא איז געווארן ממש א שרעק אין די גאס, וואס וואס טוט מען דא? די וועלט גייט דאך אונטער, שא! און געקומען צדיקים און זיי האבן עס אנגעהויבן ממתיק צו זיין אביסל. דער קאצקער'ס איידעם רבי אברהם סאכאטשאווער אין אבני נזר אין די הקדמה זאגט ער אז א מענטש לערנט מיט יגיעה תורה, איז עס מתקן אלע פגמים. אפילו דער זוהר זאגט ס'העלפט נישט קיין תשובה, דאס מיינט סתם תשובה העלפט נישט. מיט באמת תשובה, מיט לימוד התורה, מיט זיך מייגע העלפט עס יא. יעדער האט פראבירט וועגן ארויסצוקריכן, דער ספר שם משמואל, זיי אלע האבן פראבירט, פראבירט ממתיק צו זיין. זאג איך פאר יענעם יונגערמאן, צייט פון ר' נחמן, מען ברוגז געווען אויף ר' נחמן. פארוואס? ווייל דור לדור ישבח מעשיך, דער בעל דבר האט אזוי געמאכט מען זאל האבן שורשים. זאגט עס היינט האלט מען שוין אינגאנצן נישט ביי רבי נחמן, רבי נחמן רעדט פון קרי וואס מען זעט ביינאכט, בשוגג, ווער האלט שוין ביי דעם היינט? אונז האלט מען שוין אסאך ווייטער, מען האלט שוין מיט אשת איש מיט משכב זכור, דער תיקון פון רבי נחמן איז אויך נאר געווען פאר צוויי דריי הונדערט יאר צוריק, היינט וועסט מיר זאגן די עשרה קפיטלעך תהילים העלפט פאר א מזיד וואס מען טוט היינט אפ מיט אשת איש מיט קינדער,

דאס איז אינגאנצן נישט פאר די עוונות וואס מען טוט היינט, עספעשעלי וואס ווערט געטון דארט אין אומאן אליינס. יעצט גייט מען מתקן זיין קערי. קודם כל שטייט אז קערי זעט נאר איינער ווער ס'איז אפגעהיטן, ווער ס'איז נישט אפגעהיטן איז קם ליה בדרבה מיניה, דער ראשית חכמה רעדט באריכות וועגן דעם, און נאכדעם דו ווייסט דאך אליינס הרי שבעל בעילות אסורות, און הרי אז ער האט מוציא געווען זרע ביד, און הרי ער האט געטוהן אלע עבירות ביד, און ער האט מכשיל געווען קטנים קליינע קינדערלעך, און די קינדער האבן שוין מכשיל געווען אנדערע, ס'איז שוין דא זיידעס פון די הכשלה, וואס איז די דין עס פארן צו ר' נחמנ'ס ציון און זאגן צען קאפיטלעך תהילים? יא, ער וועט דיך ארויסשלעפן פון גיהנום ביי די פאות. פארקערט, אבער נישט מער ווי דאס. און דאס איז אויכעט א זאך וואס מען רעדט זיך איין אז אוך כ'בין געווען ביי ר' נחמן און כ'האב שוין תשובה געטון א נעכטיגן טאג. מען רעדט פון קערי טומאת קערי ווען איינער איז צוגעקומען דערצו, נישט בכוונה, נישט אז ער האט מהרהר געווען, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט פון בעל התניא, מאה שערים. ס'איז אזא ספר פון אים צוזאמגענומען הונדערט בריוו, זאגט ער אז נישט דאס וואס די גמרא זאגט אין סוף מסכת יומא אז א מענטש האט געזען קרי איז ידאג כל השנה איז געזאגט פאר א מענטש וואס ער איז מהרהר, און נישט דאס אז טאמער ס'איז עלתה לו שנתו איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, דאס איז נישט פאר אים געזאגט געווארן, ס'איז געזאגט געווארן פאר אן ערליכן איד וואס ער איז נישט מהרהר.

און מכל שכן נאך אז ער איז מהרהר און ער דרייט זיך אין די גאס. עניוועי, סא דאס איז וואס דער עולם האט א מיסקאנסעפשן אינעם גאנצן פארן צו ר' נחמנ'ס ציון. ס'איז אינגאנצן גוט פאר א קרי בשוגג. ס'האט גארנישט צו טון מיט במזיד. במזיד איז ווי דו ביסט דארפסטו דיך אפשטעלן און זאגן רבונו של עולם איך טו תשובה, כ'וועל עס מער נישט טון. און דאס נישט טוהן איז אזוי שווער אז ממש ס'איז די גרעסטע יסורים און די גרעסטע עינויים פון פאסטן קומט נישט צו צו דעם אז מען זאל עס נישט טוהן נאכאמאל ווייל דער בעל דבר וויל דיך דאך גראד מכשיל זיין נאכאמאל און דעם טעם האסטו דאך שוין נעבעך געפיהלט איז ממילא איז דארפסטו אינגאנצן נישט פארן. יעצט נישט וואס איך זאג אז מען זאל נישט פארן, דו קענסט פארן נאר איך זאג ענק אייביג אויב דו ווילסט מיטן ווייב אינאיינעם נישט אליינס. ווייל ס'געשעהן דארטן אסאך אסאך פראבלעמען, און ס'פארן דארטן דראג דילערס, ס'פארן דארט פון אלע מינע שיכטן מענטשן, און ס'איז א מקום סכנה אוודאי, ספעשעלי פאר בחורים און פאר קינדער, כ'האב געזעהן איינער האט יעצט ארויסגעגעבן א דיסק פאר צען שקל, ער זינגט און רעדט מיט קינדער אז ווען מ'פארט צום הייליגן רעבינ'ס ציון, ס'איז זייער א שיינע זאך, האט מען איין זאך פארגעסן, אז א טאטע נעמט מיט א קינד, איז קען ער נישט.

אלע יענע בעלי עבירות, און יו נעווער נאו וואט די ענד איז גאנע בי טו יור טשיילד. עניוועי, דער אינגערמאן וואס איז געפארן ער פארשטייט עס, ער איז ניצל געווארן ממש פון די גרעסטע מדורה של גיהנום, ווייל ווען א רוסישע קומט זאגן ער האט איר געטאטשט בהודה יפיה, האאאא, דעמאלטס איז ער פינישט פאר לייף, און וועגן דעם האב איך אלץ געזאגט מען טאר נישט דינגען ביי גוים, מיר פלעגן דינגען ביי גוים ווען ס'איז נאך נישט געווען אידישע דירות, איז ווען איך פלעג פלעג מיך לייגן אין בעט, איך פלעג דינגען ווייל איך בין דארטן געווען ווינטער וועגן די מקווה'ס, און איך פלעג מיך לייגן אין בעט איז די גויטעס לייגן אויבן א צלם אויפן דאך אזוי אז ווען דו ליגסט זעסטו מיט דעם צלם מיט א יאשקע פאנדרעק, איך האב דעס געהאט א פראבלעם ווייל איך האב עס געמוזט צודעקן, ס'האט געמוזט בלייבן צוגעדעקט, איך האב עס נישט געהאט וויאזוי ווייל נאכדעם ווען איך לאז איבער די דירה נאך אפאר וואכן וואלט איך עס געמוזט קענען אראפנעמען דעם מיט וואס איך האב עס צוגעדעקט, ס'איז נישט געווען אזוי גרינג די אלע זאכן. סוף כל סוף א גוי'אישע דירה לייגן אין א מיטה וואס א גוי'טע איז געשלאפן, דאס האט געדארפט איבערציען, ס'איז געווען דערשטרויענע בעטן, מ'דארף זייער וואטשן וואס מ'טוט, ס'איז נישט קיין דזשאוק דאס. יעצט וואס מ'זאגט וועגן פארן, ס'איז אזא מסירות נפש, דער לעיזער בערלאנד פארדרייט יעדן א קאפ, איבערגעקערט די וועלט, און ער האט געזאגט מ'מוז זיך מוסר נפש זיין פאר דעם מיט אלעם, איך האב געהערט פון עטליכע ברסלב'ע גרויסע משפיעים, איינער אזוי ווי יעקב מאיר שעכטער האט געזאגט, כ'האב געהערט א טעיפ ווי ער זאגט עס, צו בארגן געלט צו פארן אויף אומאן טאר מען נישט. נאופ. יעדע זאך האט דאך א שיעור. כ'מיין, צו בארגן געלט, די פיש ווען ס'איז טייער געווארן זאגט די מגן אברהם מ'זאל נישט קויפן קיין פיש, מ'דארף נישט, אסור לייקר השער, און אויב מ'איז מייקר השער איז נישט קיין עונג שבת. זאל ער דאך נישט זאגן אז דאס פארן צום רעבינ'ס ציון צו ר' נחמן'ס ציון שטייט העכער ווי פיש אויף שבת. כ'מיין דאס האט ער, עס, די גאנצע פעמילי, מ'ענדזשויט דאס און. צו עסן פיש דג איז זיבן ד ג, דאס איז מרומז אויף שבת, ניין כ'וועל דיך נישט זאגן אז דאס פארן דאס איז נאך העכער פון די אלע זאכן, און נאכדעם האב איך געהערט פון אנדערע אויך, כ'האב געהערט פון מוהרא"ש פון הרב ר' לעזער שלמה שיק, ער האט געזאגט אז אריין צו גיין אויף חובות טאר מען נישט פארן אויף אומאן, כ'האב געקענט א ברסלב'ער חסיד דעמאלטס ווען כ'האב געמאכט די מקווה פלעגט ער מיר זאגן אז תמוז אב און אלול עסט ער נישט קיין מיטאג, מיטאג איז די מעין סעודה אין ארץ ישראל, און ער הייבט זיך אפ פעני אויף פעני ער זאל האבן צו פארן. אבער ער נעמט עס נישט צו פון זיין ווייב, ער נעמט עס נישט צו פון זיינע קינדער, ער האט געהונגערט, ער האט געגעסן א שטיק ברויט. און נאכדעם ס'ווערט א ביזנעס ווי אלע ביזנעס, למשל אין מירון האט מען פאר ראש השנה גענומען אכט ניין הונדערט דאלער א בעט, פארשטייסט? און פון ווי זאל יענער צאלן קוים וואס ער קומט אויף מירון, צו ער איז אן ארץ ישראלדיגער צו א חוץ לארצדיגער, שלעפסט אים ארויס אכט ניין הונדערט דאלער א בעט פון ווי זאל ער דאס באצאלן? און די זעלבע זאך איז יעצט אין אומאן, איך הער ס'גייט פינף זעקס הונדערט דאלער א בעט, איי די אינגערמאן ברעכט זיך קאפ ביז ער קומט דארט אן, ווי האט ער נאך צו צאלן דאס געלט, סאו מ'געט צו עסן ביליג, ס'איז א ביג דיעל, אז די איינשטיין קאסט אזוינפיל געלט, דאס איז ממש א רויבעריי, יעצט די פרענקען האבן נישט קיין פראבלעם, זיי שלאפן, זיי שלאפן אויף די פלאר, זיי קענען אויסשפרייטן זיך אויף די פלאר, זיי קענען מיט ברענגען א טענט, אבער דער אנדערער עולם, די אשכנזישער עולם איז נישט צוגעוואוינט צו דעם, יעצט. צו הייסן יענעם זאל נישט נעמען קיין געלט קען מען אויך נישט, יענער האט באצאלט פאר דעם געלט קאסט אים דאס אויסהאלטן די דירה קאסט די געלט, ס'קאסט אויפן טעקס, ס'קאסט אלעס קאסט אויפן, ס'קאסט שוחד וואס מען דארף באצאלן, קען מען נישט זאגן יענעם געב ביליגער, פארוואס זאל ער דיר געבן ביליגער? פארוואס? ווייל דו ווילסט קומען אויף אומאן אז דו האסט נישט, זיץ אינדערהיים, קום איינמאל אין צוויי יאר, צו איינמאל אין דריי יאר. אמאל פלעגט מען ענדיגן דאס ספר תורה האט מען געליינט, דאס איז געווען דריי יאר, אזוי ברענגט דער ירושלמי, איינמאל אין דריי יאר האט מען גענדיגט דאס ספר תורה, היינט ענדיגט מען ברוך השם יעדעס יאר, סאו מוזטו גיין איינמאל אין דריי יאר, אזוי ווי מען האט אמאל געליינט א ספר תורה איינמאל אין דריי יאר, עניוועי, אבער דאס איז נישט אלץ מיינע זאכן, מיינע ביזנעס איז

זאגט ער דו פרעגסט מיך, דו מיינסט יעצט ווייסט מען נישט ווער דו ביסט? דו פירסט דאך אן די גאנצע מערכה, דו האסט שוין דא משרתים, יוצא משרתים, יעדער פירט מיט דיר מיט די מערכה, יעדער האלט אז דו ביסט גערעכט. עניוועי, למעשה, איך וויל נישט אז דער עולם זאל ווערן חלילה דזשעלעס אז דאס הייסט איך האב אזויפיל כבוד און יעדער ווייסט פון מיר, איך וויל ענק עפעס פארציילן, ס'איז געווען די שבת נאך ראש השנה, דאס הייסט שבת שובה. איז איך האב ענק געזאגט ווי פיין איך האב דא געדאווענט אין וויזשניץ ביי ר' לעזער ערנסטער, און דער עולם איז געווארן דזשעלעס, מען האט שוין געהערט גראדע אז איך גיי דא דאווענען, איך ווייס נישט ווי אזוי האט מען שוין געהערט אין וויזשניץ אין מאנסי נאך פאר ימים טובים, ימים טובים האט שוין יעדער גערעדט, מען לאזט מיך אריין אין וויזשניץ, ס'הייסט ער רעדט אויפן רעבן, ער רעדט אויף גאט ברוך הוא חלילה, ווייס איך וואס, עניוועי. למעשה, פרייטאג צונאכט איז צוגעקומען צו מיר איינער און מיר מסביר געווען אז דו ביסט נישט וועלקאם דא אין די שול, די רב איז זייער אן איידלער מענטש ער וויל דיר נישט זאגן גארנישט, די רב איז אן ערנסטער, ר' משה ערנסטער איז זייער אן איידלער איד, איך האב אים געקענט, איך בין געווען א. א ידיד זיינער, און דא זעהט אויס אז די אייניקלעך, ס'הייסט זיינע קינדער, זענען שוין אויסגעמישט העלפט ערנסטער און העלפט האגער האגער, דאס איז דאך אזאלכע שקצים, אזאלכע אינטערוועלטניקעס, ס'וועל האגער עמיצער וויל טאטשן א פרוי בהוד יפיו און ער וויל נישט ס'זאל ארויסקומען לייגט ער נחום ראזענבערג אין חרם, ס'אזאלכע אינטערוועלטניקעס. און אזוי האט זיך ר' מאטעלע געפירט אלע יארן, יא, ער האט געגעבן אובאכט געגעבן אויף זיינע קינדער זאלן מעגן טון כל דבר אסור, און אויב האסטו געזאגט האסטו אים געזאגט א ווארט אויף די קינדער איז ער צודרייט געווארן, עניוועי ער איז צוגעקומען זאגט ער כ'וויל דיר מסביר זיין, מ'האט צוגעשטעלט דא א ספרדי זאל שרייען הויעך ביי קדיש כאטש ער איז נישט קיין אבל אבי מ'זאל דיך נישט הערן, זאג איך אים, זיי זענען גרויסע בהמות ווייל איך דארף זאגן קדיש שטייט נישט אז מ'מוז עס הערן, און אז מ'זאגט נאך נאך יענעם איז עס די זעלבע ווי מ'זאגט נאך נאך מיר, זאגט ער נאך מער האסט נישט באמערקט אז נאכן ליינען האט דער ספרדי אויך געזאגט קדיש? דו ווייסט אז ספרדים זאגן נישט קיין קדיש נאכן לייני? זאג איך, דאס ווייס איך. מען האט אים געהייסן ער זאל עס טון. כ'בין אריינגעקומען פרייטאג צו נאכטס, האט מען צוגעזעצט א מענטש אויף די באנק וואו איך בין געזעסן, מען האט אים געזאגט ער זאל זאגן קדיש, קדיש יתום. פארוואס? ווייל מען זאל דיך נישט הערן. זאלסט וויסן אז דא איז דא איינער וואס איז אן איידעם ביי דעם צופוילטן, דעם פון גיבערס, מענדעלע, און. ער מיט נאך אפאר זיי דרייען איבער די שטאט, דער טאטע זאגט איך גיי נישט ארויסווארפן א איד, סאו שטעל דיר פאר איך זיץ אויף א האט סיט, דעטס אלל איט איז, סאו זייטס מיך נישט מקנא, לויפטס מיר נישט נאך, מיינטס נישט אז ס'איז שוין דער עולם התיקון, דער עולם איז צופרידן פון מיין ארבעט, דער עולם יא, נאר ס'איז נאך דא די וואס זענען נישט, ס'איז נאך דא גענוג שונאים, ס'איז נאך דא גענוג וואס וואלטן זיך געפרייט ווען זיי זעען מיך שוין טויט, באט עניוועי, דאס איז נישט קיין דאס דאס מאכט, ס'איז נישט משנה גארנישט, ווייל איך האב געוואוסט ווען איך גיי אריין אין די מלחמה אז ס'גייט נישט זיין קיין ווי מ'זאגט קיין האניגען. יעצט איינמאל בין איך געווען ביים טאהשער רעבן, ער האט געזאגט עפעס זייער א שיינע תורה, ס'געווען עפעס א חנוכת הבית פון טאהש בארא פארק, ער האט אזוי שיין געזאגט און משלב געווען מיטן פסוק מיט אלעם, אז נאכדעם בין איך צוגעגאנגען מיט ר' ישראל משה וואכטנער, איך האב געזאגט פארן רעבן, די רבי האט דאך אזוי שיין געזאגט, כ'האב דאך אזוי שיין נישט געהערט. האט דער רבי געזאגט, איך האב אויך געפילט אז כ'האב שיין געזאגט און אויף דעם טו איך יעצט תשובה. זאג איך, וואס הייסט דער רבי טוט תשובה? זאגט ער, לאמיר דיר עפעס זאגן, תורה גיט דער אייבערשטער אריין וואס מען זאל זאגן, אז מען פילט א טעם דערין, מען הייבט אן צו פילן אז מען זאגט גוט, קומט מען צו צו גאווה, אז מען קומט צו צו גאווה איז דאס די סמך מם, מען דארף אויף דעם פייטן. די תורה קומט פון אייבערשטן אבער מען זאל די סמך מם זאל נישט האבן זיין חלק דערין. כ'בין מורא'דיג נתפעל געווארן. כ'האב דעמאלטס געזאגט פארן רבי'ן מען האט זיך דערציילט אמאל א מעשה אז עפעס א גרויסע צדיק האט געזאגט תורה און עפעס א ליטוואק איז דארט געזעסן האט ער אים געוואלט עפעס פרעגן אויף די תורה האט ער אים געזאגט אזוי פאר אונז זאגן מיר ווייסן מיר נישט וואס אונז גיימער זאגן נאכדעם ווען אונז האמיר אפגעזאגט ווייסן מיר נישט וואס האמיר געזאגט און אינמיטן זאגן זעמיר אזוי דבוק אין אייבערשטן אז מען ווייסט נישט אז מען רעדט אפילו. האט זיך אנגערופן דער ליטווישער ראש ישיבה, ביי אונז איז אנדערש, ביי אונז פאר מען גייט זאגן ווייסט מען וואס מען זאגט, און נאכן זאגן ווייסט מען וואס מען האט געזאגט, און אינמיטן זאגן ווייסט מען די גאנצע צייט וואס מען זאגט. עניוועי, סאו דער עולם מיינט טאקע אז יא ברוך השם, די מלחמה איז ווי מען זאגט עס איז אויף א געווינס, אויפן אופן פון געווינען, אוודאי, אבער נאנאנאנא, די רדיפות איז מורא'דיג, ס'גייט די וואך פרשת וילך. דאס איז געווען אויכעט שבת שובה, איז דא א פסוק אין חמישי, ס'איז קאפיטל ל א פסוק י ד, ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו. שוין, יענס. דער ליקוטי מוהר ן, דער הייליגער רבי נחמן זאגט אין תורה ו', כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, א מענטש דארף ממעט זיין זיין אייגענעם כבוד ער זאל מרבה זיין דעם כבוד פונעם אייבערשטן, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלקים, אלא לכבוד של מלכים, דער הייליגער רבי נחמן איז מחדש ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא כבוד אלקים, מ'זאל האבן כבוד ביים אייבערשטן, און ס'איז דא כבוד מלכים. יעצט אויף כבוד מלכים שטייט אין משלי כ ה כבוד מלכים חקור דבר, דאס מיינט אז יעדער איינער איז חוקר נאך דעם מענטש און זיי פרעגן ווער איז דער מענטש, וואס האט ער געטון, פארוואס געט מען אים כבוד, און נאכדעם ווערט מחלוקת, מען קריגט זיך אויף אים אויכעט, מענטשן הייבן אן צו זאגן אז ער איז נישט ראוי צו דעם כבוד, און דער וואס ער לויפט אוועק פון כבוד, וואס ער איז ממעט אין זיין אייגענעם כבוד, און ער איז מרבה בכבוד המקום, דאס איז די צווייטע מין כבוד, דאס הייסט כבוד אלוקים, אזי זוכה לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, מען טוט שוין נישט חוקר זיין אם הוא ראוי לו ועליו נאמר כבוד אלקים הסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה, באמת צו פארשטיין דאס מער בגשמיות מיינט עס אזוי, ס'איז דא איינער וואס וויל געפעלן פאר די שטאט, דאס הייסט כבוד מלכים, און ס'איז דא איינער וואס וויל געפעלן פארן אייבערשטן, עס אינטערעסירט אים נישט צו מענטשן האלטן יא פון אים צו נישט.

איז עס בבחינת הסתרה אז דער אייבערשטער איז באהאלטן פון דארט, ותיקון לזה שיהפך דם לדם, שיהי' מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, זיי זאלן אויסהערן זייער חרפה און זאלן נישט צוריק ענטפערן, ואל ידקדק על בזיון כבודו, זאל נישט מדקדק זיין אויפן בזיון פון זיין כבוד. וכשמקיים דום לה', ווען ער מקיים אז ער שווייגט שטיל ווייל ער טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים אזוי ווי ס'שטייט אין תהילים דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לך חללים. שטייט הבא לטהר מסייעין אותו הבא לטמא פותחין לו, פותחין לו מען עפענט אים גראד אלע טירן, מסייעין לו הייסט מען העלפט אים צו, וואס מ'העלפט מען אים צו? מען לאזט אים גיין אליינס און ער זאל פאלן און ער זאל נאכאמאל פאלן, מען זאל אים נאכאמאל בא'עוול'ן, מען זאל אים נאכאמאל באליידיגן, מען זאל אים נאכאמאל אנטוען יסורים און צרות, מען לאזט אים גיין, און אז דער אייבערשטער זעט ער האט זיך אויסגעוועלט א וועג, א גוטן וועג צו גיין, און ער לאט נישט נאך, דעמאלטס העלפט ער אים, און איך זאג כסדר יעדער ס'קומט ראש השנה יום כיפור און סוכות, יעדער זאל זיך מאכן א קלייניגקייט וואס ער נעמט אויף זיך. לאמיר זאגן ער נעמט אויף זיך דאס יאר גייט ער לערנען צען מינוט א טאג נישט מער, איך ברויך נישט מער איך הייב נישט אן ביי זעקס שעה, צען מינוט, און איך וואלט אויך געבעטן אז די צען מינוט זאלן זיין מוסר, ווייל פון דעם וועט ווערן צוואנציג מינוט פון דעם וועט ווערן גמרא תוס' און אזוי ווייטער, יעצט אז א מענטש נעמט זיך פאר א דרך און ס'גייט דורך צוויי דריי חדשים און ער איז דורך געפאלן, זאגט ער ניין דאס איז נישט קיין גוטע דרך פאר מיר, כ'ווארט אויף נעקסטן יאר.

יעצט, ווען ער וועט זעהן אז ער פאלט דורך, דאס איז דאס וואס דא שטייט, אז די מינוט א מענטש וויל גיין אויפן גוטן וועג, קומט אויף אים בזיונות און שפיכות דמים, און דאס איז די בחינת הסתרת פנים פונעם אייבערשטן, ווייל ער וויל אז דו זאלסט אים טרעפן. סאו, קומט מען צו צו מיר און מען זאגט מיר, ערב שבת וילך, דאווענען, ביסט נישט וועלקאם דא, דער רב איז זייער אן איידלער מענטש, ער וויל דיך נישט ארויסווארפן, אבער ביי אונז, די משפחה קעגן דעם רב, יעדער איז קעגן אים, באמת, עס טוט מיר לייד פאר. גורם געווען בזיונות ווייל איך האב געקענט דאווענען ראש השנה אינדערהיים א שופר האב איך איך קען בלאזן ס'וואלט נישט געווען עק וועלט סתם מצער זיין א איד ווייל מיין טאטע און מיין מאמע דארפן א קדיש נע איך יעצט ווייס איך איך בין נישט אין די איך האלט אנדערש פון די גאנצע זאך איך קער נישט איבער די וועלט כ'האב אמאל צוזאמגעשטעלט פאר מיין טאטן ער האט געהאט יארצייט נאך זיין טאטן האב איך אים צוזאמגעשטעלט א מנין אין זעקס לי עוועניו ס'נאך געווען די אלטע בילדינג אינדרויסן איז געווען דארטן אזא שטיקל, איך ווייס א האל, און מ'איז אראפ געגאנגען סטעפס, דארט האב איך צוזאם געשטעלט א מנין, איז געקומען א איד און ער האט זיך צוגעשטעלט, האט צוגעכאפט מיין טאטן דעם ברעטל, איך האב עס צוזאם געשטעלט און ער האט צוגעכאפט דעם ברעטל, מיין טאטע האט מיט געדאווענט מיט דעם מנין, זאג איך אים טאטע דו וועסט נישט דאווענען פארן עמוד, זאגט ער, אויף צו שלאגן אזוי גיי איך נישט דאווענען פארן עמוד, ניין ס'איז גוט אזוי, דאס איז געווען מיין טאטע און מיין מאמע אויכעט. הריני כפרת משכבו. עניוועי, איז איך וואלט אים נישט קיינמאל נישט פאר'צער'ן, איך האב געפרעגט רשות פארדעם, כ'האב געמיינט ס'איז אלעס אקעי, נאר אזוי ווי היינט די קינדער פירן דאך איבעראל אלעס איז, בפרט נאך ביי די האגערס, ר' ישראל האגער פון בני ברק האט געהאט א ברודער וואס דער ברודער האט געפירט אלעס, אז צוואנציג יאר האט דער טאטע פארגעסן אז ער האט א זון ישראל האגער, ער האט אנגעדרייט דעם טאטן, אבער עצת השם היא תקום, דער אייבערשטער זאגט דאך, דו טו וואס דו טראכסט אז דו וועסט געווינען, און איך וועל טון וואס איך האלט. עניוועי, ס'איז נישט קיין גרויסע חילוק ווייל זענען ביידע נישט קיין גרויסע קטלא קניא'ס. באט אגען, ראש השנה איז געווען ישראל האגער ביזי, דער פון בני ברק, וועגן אינטערנעט מיט אייפאונס מיט שמייפאונס, לאז זאל, דאס איז נישט. אידישקייט, דאס איז נישט וואס אונז האמיר געהערט ביים אמרי חיים און אפילו נישט ביי ישועות משה, באט עניוועי, האט מיר זייער לייד געטון איך האב יענעם וויי געטון, בין איך שוין שבת אינדערפרי נישט צוריק געקומען, איך האב געמיינט אז זיי קענען באשטיין, ס'באדערט זיי נישט, דא דאס צענדליגע שולן, ס'דא סאדיגערע שיל, סאדיגערע שיל, סאדיגערע מיר אפאר מאל א משפחה, קודם זיין טאטע איז געווען אן איידעם ביי פעלדמאן, ביי רבי לייבערס. ביידע. און ער פלעגט ווען איך פלעג קומען צו אים אין ארץ ישראל האט ער מיך מקרב געווען געזאגט אונז זעמער קאזינס און פאר מיין זון זאגט ער יעדעס מאל די זעלבע און יעצט אז זיין ער איז אוועק און זיין זון האט איבערגענומען איז זיין זון זאגט אויכעט פאר מיין זון כ'וויל זאלסט קומען צו מיר דאווענען ראש השנה יום כיפור ער האט געזאגט פאריאר יום כיפור כ'האב דיך געזוכט זאגט מיין זון איך בין כ'האב געדאוונט אויבן אויף די גאלערי ווייל איך צאל נישט פאר קיין סיעט אונז זעמער משפחה, כ'מיין אז סרול האגער, סרול האגער המצרי פון מאנסי האט געוואלט לייגן א איד אין חרם, מיינט נאך נישט אז יעדער האט זיך אפגעזאגט, און ס'דא דא א חבד שול, חבד זענען דאך די וואס האבן מיך מקרב געווען אלע יארן, סא ס'דא דא פון אלעם גוטן, ס'דא אפילו אביסל צו גיין אביסל ווייטער איז דא נאך אפאר שולן, ס'דא דא א שול ברסלב פון קעניג, זיי האבן מיר געזאגט, איינער האט מיר געזאגט אז איך זאל נישט דערוואגן אריינצוקומען אין די שול ווייל מ'לייגט מיך ארויף אויף א טהרה ברעטל. ווייל איך האב צובראכן זייער קהילה, איך האב געזאגט א דרשה מיט פיר פינעף יאר צוריק, כ'האב טאקע עס געזאגט ביי הרב ערנסטער אין שול, און כ'האב געזאגט רבותי ס'דא דא איינער קנעפלמאכער וואס ער איז מכשיל די קינדער, און זענען אהיים געגאנגען זיי האבן געפרעגט די קינדער האבן זיי געזאגט יא, ס'געווען פערציג פגועים, האבן זיי געשריגן צו קעניגן, דו רשע, ווען אונז שיקן מיר די קינדער אין פרייע שולעס, ווייל אונז זעמער דאך בעל תשובות, און אונז שיקן מיר זיי אין פרייע שולעס וואלט מען געהאט בעסערע קינדער ווי דא, ווייל אין די פרייע שולעס ווייסט. די טיטשער, ער טאר נישט טאטשן א קינד, קנעפלמאכער קען דארט א מלמד אפילו ער וויל נישט געבן א נעל, זאגן זיי, ער האט דא געהארגעט פערציג קינדער, ארבעים ילדים, ס'איז דא דא איינער צו מיר צוגעקומען יעצט און ער האט מיר געזאגט זיין זון איז א פגוע, ער קומט אהיים און ער רייכערט געהעריג דראגס און איך ווייס נישט וואס צו טון מיט אים, ער האט אים אפגעהארגעט, און ער איז געגאנגען צו די פאליס און האט געוואלט איינזעצן קנעפלמאכער, האט אים קעניג געזאגט ער זאל שנעל אנטלויפן. עס איז ליצנות וואס דא גייט פאר. עניוועי, דאס האבן זיי מיר געזאגט דארט זאלסטו נישט קומען ווייל איך האב גראדע געוואלט דארט גיין ס'געווען איינער חיים מאן ער האט געבויעט דארטן א פרויען מקווה מיט מענער מקווה אויך איך האב אים געהאלפן ווען הרב מאיר בראנדסדארפער איז געקומען בודק זיין צו אלעס איז גוט געמאכט זאגט ער דאס האסטו נישט געמאכט חיים דאס האט אן אנדערער געמאכט זאגט ער יא איינער נחום ראזענבערג ער איז די גאנצע צייט דא געווען און ער האט אלעס געמאכט און איך בין נאר געווען זיין שליח האב איך געוואלט און וויסן וויאזוי מען פירט צו פירט זיך יעצט די מקווה האבן זיי געזאגט איך זאל נישט קומען זאל מיך מאכן אויף א טהרה ברעטל און שוין גוט און דאס איז נאכדעם וואס דער קעניג וואס איז היינט דער רבי האט געהאט א לינגען פראבלעם ס'איז אים געשטארבן די לינג איז מיין זון האט אים צוגעשאפט א מענטש ער זאל מיט אים פארן אויף אומאן א דאקטער דאקטער נימאן נאכדעם איז מיין זון געזעסן ביי איינעם דזשעק קליין חדשים אין שטוב ווארטנדיג ווייל טאמער געט מען א קאל אפ אז ס'איז דא א לינג און מען איז נישט דארטן ביז א האלבע שעה איז מען געט מען עס פאר א צווייטן.

אויף פונקטליך די צייט איז ער שוין געווען אויפן אפערעיטינג טעיבל, סאו דער שקויעך איז אז מ'וועט מיך לייגן אויף די טהרה ברעטל. ער, ער מיינט אז א צווייטע לינג קען נישט קאלעפסן, ער מיינט אז ער האט שוין געקויפט גאט, ווי מ'זאגט, און איך זאל סטרעיטן די אוועטער. אזוי האבן זיי מיר באפוילן. פארוואס? ווייל איך האב צובראכן די קהילה. עניוועי, דא איז דא פערציג מענטשן וואס זענען אוועקגעגאנגען פון אים, זיי האבן דא אן אייגענע ספרדישע קהילה, און זיי שרייען צו מיר איך זאל קומען בלייבן דא ביי זיי וואוינען. זיי זוכן א רב, זיי מוזן האבן א מענטש. נו, קען איך איבערלאזן די גאנצע מערכה און זיך אריינזעצן מיט צוויי פערציג מענטשן? איך האב זיי געזאגט, איך קען ענק זאגן דרשות, איך קען ענק אלעס טון, אבער איך קען מיך נישט דא באזעצן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא דא דער רב דער שמואל אליהו, איך האב ענק געזאגט, ווען איך האב געזוכט צו קויפן קרקע, האט ער מיר געזאגט איך מוז דיך אויסטשעקן, ער האט מיך אויסגעטשעקט, נאכדעם זאגט ער מיר אתה על ידי, לעבן מיר געב איך דיר א פלאץ, נאך צוויי טאג, ווען ער האט מיך אויסגעטשעקט וואס איך טו. יעצט זאגט ער מיר, כ'בין דא געווען ביי אים פאר ראש השנה, זאגט ער מיר, דו ווייסט נישט, ווען נישט דאס וואס דו פירסט די מערכה וואלט איך נישט געהאט קיין קוראזש ארויסצואווארפן דעם עזרא, ס'איז דא דא איינער עזרא שיינבערג וואס האט מיט א עטווא צוועלף פרויען האט ער געוואוינט, צוויי האט זיין ווייב מודה געווען זי האט געזען ווי ער וואוינט מיט זיי, נאר זי האט גארנישט געזאגט ווייל ער האט איר געזאגט דאס איז הימלישע זאכן, און די פרוי וואס איז געקומען צו רבי שמואל צום רב הראשי פארציילן, האט אן אשכנזישע פרענד ווי זי הערט אויס דעם האטליין דא אין ארץ ישראל, אזוי זאגט זי, איז זי האט געזאגט ס'איז נישט דא אזא זאך אז א רבי קען דיר זאגן עפעס צו טון, זי האט געזאגט כך מקובלני מבית נחום ראזענבערג אז משה רבינו ווען ער האט געלעבט איז געווען דער די גרעסטער מענטש וואס איז געווען, אשר ידעו השם פנים אל פנים, ווען ער זאגט ווען פאר א פרוי איך וויל מיט דיר וואוינען האט מען געדארפט שפייען אין פנים שרייען שייגעץ ארויס, און זי האט דאס געהערט אזאלכע ווערטער האט זי עס געזאגט פאר איר פרענד. אויף היברו, און זאגט נישטא אזא זאך וואס א רבי קען דיר הייסן דאס טון? אליעזר בערלאנד דרייט זיך ארום ער איז אין אפריקע, ער האט געזאגט פאר די פרוי, פאר א מיידל איז נאך געווען א קטין, זי אונטער זיבעצן, האט ער געזאגט ווען איך דעק מיך צו מיטן טלית, דעמאלטס בין איך אין עולם האצילות, און אין עולם האצילות מעג מען וואוינען מיט א נידה, אן קידושין, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה, דער הייליגער דברי חיים האט אמאל זיך זייער צוהוסט ביי די תורה, איז בקיצור, איז געגאנגען דער גארליצער רב און האט אים געברענגט. אביסל ווארעמע טיי, אמאל מען טרינקט ווארעמע טיי, דער גארגל ווארעמט זיך אן. שרייט דער הייליגער דברי חיים, ברענג נישט קיין טיי, אין עולם אצילות טרינקט מען נישט קיין טיי. רופט זיך אן גארליצער רב, איך מיין אז אין עולם אצילות עסט מען נישט אויך נישט, ס'איז א הויעכע זאך, איך מיין נישט חלילה צו מגשם זיין, אבער לענינינו איז דאס זייער גוט, אז דו ביסט אין עולם אצילות דארט וואוינט מען נישט מיט קיין מיידלעך. עניוועי, ס'איז א ס'איז א מורא'דיגע מאוו פארווערד, זע איך די חברה האבן אזא זיסע קהילה, זיי האבן איבער הונדערט פופציג קינדער צווישן זיך און זיי וואטשן אויף די קינדער, ס'איז א ס'איז א מאוומענט, ס'איז גענדיגט די נארישקייט, עניוועי, סאו, צו דאווענען האב איך, ווייל ווי איך האב אמאל געזאגט, איך האב נאך וואו צו דאווענען, איך וועל נאך קענען זאגן א קדיש, די שאלה איז, דו האסט ארויסגעווארפן א מענטש, דו האסט בא'עוול'ט א מענטש, וואס איז דיין געווער קעגן דעם וואס דו האסט באליידיגט א מענטש וואס בסך הכל טוט ער קיינעם נישט קיין שלעכטס, בסך הכל האב איך געשטעלט דעם מצב אז א קינד איז נישט הפקר, אמאל איז געווען א קינד הפקר אפילו ביי די גוים, ס'איז געקומען די ענימעל רייטס מאוומענט, נאכדעם האט זיך אנגעהויבן צו כאפן אז אויב א קאץ און א הונט און א בער און א שטיר און אן אקס און א גאוט האט. רייט, העי וועיט א מינוט, וואס איז מיט א קינד וואס ס'גייט גרויס ווערן? ס'איז דאך א נארמאל קינד, ס'איז דאך א מענטש מיט שכל. אזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מאוומענט, ס'האט זיך אנגעהויבן אינגאנצן אין די ניינטין טווענטיס, ביז דעמאלטס איז געווען א קינד טאקע א הפקר לכל. סאו בסך הכל האב איך גארנישט געטון מער ווי כ'האב געזען אז די קינדערלעך זאלן האבן אביסל רעכט, ווארפסט מיך ארויס? אלרייט, הער אויס. אסאך האבן געטון וואס זיי האבן נישט געדארפט און נאכדעם האבן זיי באצאלט א פרייז. און דאס איז א חלק. פונעם גר"א וואס ער האט געלייגט די חסידים אין חרם, וואס האט ער באמת געוואלט? ווייל טאמער איז דא א בין, א קווין בי, איר ווייסט די בינען געבן האניג ס'איז דא א קווין בי מ'מאכט צו די מלך, איז טאמער איז דא א קווין בי אזוי ווי אין סקווער ווי אין וויזשניץ, וועט מען אלעס אוועק לייגן נאר דעם רעבינ'ס כבוד זאל וואקסן, למשל וויזשניץ איז געשטעלט אויף אהבת ישראל, וואס איז געשען מיטן אהבת ישראל? וואס איז געשען מיט ליבשאפט פון א איד? פארוואס ווייל איך האב א פראבלעם מיט ישראל האגער המצרי? וואס איז געשען מיט ישראל האגער המצרי'ס אהבת ישראל. א פארפוילטער יונג. א מענטש וואס האט געטאטשט א פרוי בויגער. אפי' ווען ער האט געטאטשט בחורים אין זיין טאטענס ישיבה. און איך וויל פארשטיין איין זאך. פארוואס דעמאלס ווען דער טווערסקי, דער איידעם פון מענדעלע'ן, מענדעלע דער מטורף פון גיבערס, ער האט געטאטשט בחורים. ער איז געגאנגען צו זונות. און קלאר אז ער איז געגאנגען ווייל ווייסט מען אפילו ווער דער דרייווער וואס האט אים געדרייווט. משה טורנער. איז במילא. ער טראגט אין אזא ליטווישן הוט, א רויפגעבויגענעם הוט, אונז ווייסט מיר אלעס. פארוואס האט אים ר' מאטעלע געגעבן צוויי מאל א טשענס? איינמאל ווען מ'האט אים געכאפט האט ער אים געזאגט איך רוף דיך אריין איך בעט דיך פאררעכט דיך, און נאכדעם האט ער אים געגעבן נאכאמאל א טשענס. פארוואס? ווייל מ'דארף האבן אהבת ישראל. וואו גייט דער אהבת ישראל פאר מיר? וואס האט מיך דער שייגעץ ישראל האגער המצרי מיט דעם פארשטארבענעם ברודער פנחס שלום נישט אנגעקאלט יעצט האלט מען ביים אונטערשרייבן אויף דיר און לאמיר זיך אראפזעצן? אויף וועמענס האט ער געהאלטן אז ער געווינט די מלחמה? הו! ער האט געווינען! נאפאליען צוריקגעקומען נאכדעם וואס ער האט געווינען די מלחמה קעגן רוסלאנד האט ער געזאגט נאך אזא געווינס דארף איך נישט! ער האט פארלוירן צוויי דריטל פון די מענטשן, פון די סאלדאטן, און יעדער איז אויף אים ברוגז געווען סאו האגער עמיצער, ער האט געמיינט ער האט געווינען, פארוואס? ווייל ער האט א פעדער, ווייל ער הייסט האגער, אונז האמיר אראפגעווארפן דעם עול פון רבנים, כ'מיין פון די שלעכטע רבנים, מ'האמיר אראפגעווארפן דעם עול פון די רעבעס, זענען איין שטיק געלעכטער, אונז האמיר מיט זיי גארנישט. קיינער מיינט נישט דעם אייבערשטן, יעדער מיינט זיך מיט זיינע קינדער, ענד דעטס איט. יעצט, ס'דא א לאו-סוט פון קנאפע אנדערטהאלב מיליאן דאלער וואס מ'סוט די מלכה לייפער, זי שלאגט זיך דא מ'זאל זי נישט עקסטרעדייטן, אבער א לאו-סוט קען מען דאך מאכן, מ'האט געמאכט א לאו-סוט, און די גאווערמענט האט דארט אפראווד איבער א מיליאן דאלער. עס קומט עפעס אויס זיבן אכט הונדערט טויזענט דאלער אונזער געלט, און נאך עקספענסעס און נאך עקספענסעס, עטס גייטס ענק אויסלערנען? די קינדער זענען נישט הפקר און דאס קאסט געלט, דאס קאסט געלט צו היילן די קינדער און נאכדעם מוזן זיי זיך שטעלן אויף די פיס, סאו יבוא הנס מכל מקום, עטס האטס קאנעקשענס דא און דארטן, אבער הער אויס, מ מ שלאגט זיך, און ברוך השם כ'האב א גרויסע הנאה, ווייל די גאווערמענט האט דארט געפאסקענט דער קאורט אז די ישיבה איז ריספאנסיבל פאר די עקשאנס פון מלכה לייפער. דאס איז דער חיה לייפ ליין, זי שלאגט זיך נאך. מען וועט איר נאך עקסטרעדעיטן אויכעט, וואטש און סי, ווייל אין אוסטראליע די גאווערמענט איז אזוי שטרענג קעגן דעם וואס מען טאטשט קינדער. יעצט, ס'איז דא יעצט נאך א מיידל אין אוסטרא, כ'האב ענק געזאגט ס'איז געווען דעמאלטס פופצן וויקטימס, ס'איז דא נאך א מיידל אין אוסטראליע וואס וויל יעצט אויכעט סוען.

ער געווען א וויזשניצער א מאל, איך געדענק אים פון וויזשניץ, ער איז אזא חזיר א נבל ברשות התורה, ער האט אראפגעצויגן א בחור די הויזן און ער פאר באקן מצות, און האט אים געזאגט איך מוז באקוקן צו דו האסט שתי שערות, סאלאמאס דאס איז אויף א חזקה אז ער האט א שטיקל בערדל, עס איז דא תשובות אז אפילו ווען ער איז נישט אינגאנצן נאך בעל מצוה, איז דא אויף דעם אסאך תשובות, קומט ער אן ער ציט אים אראפ די הויזן, ער האט זיך ענדזשויט, ער האט אים באקוקט די שתי שערות. דו גרויליגער חזיר וואס דו ביסט. עס ווערט געברענגט אין סגולה ספרים אז א מענטש האט ליב א פרוי און זי וויל אים נישט, זאל ער ארויסרייסן פון איר א האר, מען דארף וויסן ווי אזוי ער מעג ארויסרייסן, קען זיין זי האט זיך געקעמט און עס איז אראפגעפאלן ווייל ער טאר דאך נישט אנטאטשן, אפילו די האר פון א נדה טאר ער דאך אויך נישט אנטאטשן, און עס איז די אלע סגולה ספרים, און ער זאל עס לייגן ביי זיך אויף די הענט זי וועט אים אנהייבן ליב צו האבן, אזוי ווערט געברענגט, וויפיל ס'קראנט די אלע ספרים ווייסטו דאך. ס'איז אפילו דא אז אין ישמח משה דא א תשובה אז א סגולה אז מ'זאל פארברענען א פראש און מ'זאל עס אויפעסן, שרייט דער ישמח משה ווי מעג מען פארברענען א פראש מ'טאר דאך עס נישט עסן, זאגט דער ישמח משה מ'זאל עס פארברענען אזוי שטארק אז ס'זאל נאר בלייבן עפר ואפר. א תשובה. און כ'ווייס איינער האט געפרעגט א שאלה. איך מיין ס'איז געדרוקט אויכעט, כ'בין נישט זיכער, אין ערוגת הבושם צו וואו. ער האט געהאט א חלה פון בעלזער רב א י"ב חלה, עס קומט פסח, וואס זאל ער טון? דערמיט זאגט ער אויכעט, ער מוז עס פארברענען ס'זאל זיין עפר ואפר, ס'זאל זיין בטל פון תורת לחם. כל פנים, די אלע סגולה ספרים איז דאך ווערד גארנישט עניוועי, איצט ווייסט זיך. איז למעשה איז די זעלבע דא אויכעט. זעהט אויס ער האט געוואלט ארויסרייסן איינע פון די שתי שערות דארטן ביי אים, ער זאל עס קענען לייגן אויף זיינע הענט. אז דער בחור זאל אים גאר ליב האבן, רחמנא ליצלן איך מאך לצנות פון הרב וואס ער איז א מניוול, עניוועי דאס איז עדת ישראל און זיי גייען נאך לאו, יעצט איז דא אריינגעמישט ליובאוויטש אויך, ווייל ס'איז דא איינע פון די ליובאוויטשער מנהלים וואס ער איז געווען דער וואס מ'האט זיך געוואנדן צו אים ווען ס'איז געווען גרויסע פראבלעמען, ער האט אויסגעלייגט אכט טויזנט דאלער און געמאכט זיכער אז זיי האבן גראד באקומען אלע שריפטן און זענען שוין אנטלאפן פון דארט. סאו דעיס גייט זיך אויכעט ענדיגן איין שיינעם טאג וואס איין מוסד העלפט פארן צווייטן. יעצט זיי זאגן אז מסתם וועט אריינקומען ביז צען מיליאן דאלער לאוסוטס זיי קענען פארקויפן דעם גאנצן בילדינג און עס אוועקגעבן פאר די וויקטימס ווייל איך האב ענק געזאגט ס'איז געווען פופצן מיידלעך דעמאלטס און קוקטס אהער זי שלאגט זיך און שלאגט זיך און שלאגט זיך און ס'דא נאך א זאך אינוואלווד אז די אינשורענס קאמפעניס סוט מען דאך אויך, און פונקט ווי איינער צוברעכט זיך דעם קאפ אין די תלמוד תורה צו אין די מיידל סקול איז סוט מען דאך פאר דעם אויכעט, ממילא אז מ'סוט פאר דעם אויכעט, די אינשורענס קאמפעניס הייבן יעצט אן אבאכט צו געבן, זיי הייבן אן צו בעטן אז מ'זאל מאכן א בעקגראונד טשעק, און איך ארבעט יעצט אין אמעריקע זאל מען אויך מאכן אזא ראיעל קאמישן פאר סעקשועל אביוז, נישט א מיסטער טאמפסאן. ס'איז זאגאר ווי די וואס זענען געוואוט ביי די סקווערע זיי זאלן דאס פירן. דאס איז אבסאלוטלי רידיקולעס. זיי האבן נישט ארויס אפילו וואס דאס מיינט אז א קינד האט די קארידזש צו קומען פארוורד, ווי ווייט אמת דאס איז נאך פאר ער האט אנגעהויבן. פאר גארנישט, דעי דאנט קעיר. אזוי האט מען חרוב געמאכט גאנץ אמעריקע, און אמעריקע גייט אונטער. ס'גייט ליידער אונטער ווייל דער פארברעכער האט אלע רעכטן, און דער וואס איז א רייטשעס פערסאן דער באקומט ווייניגער רעכטן. איז ממילא איז עס א הפקר וועלט.

ווייסן מיין פאליסי, זיי פארשטייען מיך נישט ווייל זיי רעדן אלע נאר היברו, אבער איינער געבט זיי איבער יעדע וואך. יו האוו טו טאלק אופן. עניוועי, דער מעני וועקס וואס האט אונטערגעברענגט חבד, כ'מיין ער גייט צו מאכן זיי זאלן זיך מוזן אויפפירן נארמאל, דער מעני וועקס איז א געוואלדיגע הירא. פרעגט מיך מענטשן פארוואס קען מען דאס נישט טון אין ניו יארק, זאג איך אים ווייל אונז אונז זעמיר נישט געהענדלט ביי א ספעשל ראיעל קאמישאן פאר טשיילד פראטעקשאן אויף דעם ארבעט איך יעצט, אזוי ווי אלע זאכן דויערט צייט ביז ס'קומט ארויס. עס וועט אויך דויערן צייט, אבער אונז ארבעט מיר אויף דעם. יעצט מיר גייען ווייטער. איך וויל אויך זאגן, איך האב גערעדט דא אנפאנג אז די רב הערש לייזער ערנסטער האט א זון וואס ער איז אן איידעם ביי דעם צופירלטן מענדעלע, מענדעלע האגער, ר' מאטעלע'ס זון, דער פון גיבערס. כ'האב געוואלט זאגן, שטאטס אז דו זאלסט פארשטיין אז איך האב אפגעשטעלט דעם גאנצן זנות פון דעם טווערסקי. איך האב דאך די גאנצע זאך בין איך דאך דער אנדרייער פון דעם, ווייל איך האב געוואוסט, בחורים האבן מיך אפגעקאלט און געוויינט וואס ס'טוט זיך מיט זיי אין וואלד, שטאט דעם זאלסט מיך נעמען מיט א גאלדענעם פלעג און ארומטראגן, גייט עטס נאך, און עטס נעמט ענק אן פאר מענדעלע און פאר שרול האגער המצרי און פאר מאטעלע, מאטעלע האט געטון די גרעסטע שייגעץ שטיק דעמאלטס דאס ערשטע מאל, מען האט אים געכאפט דריי יאר פארדעם און האט אים געלאזט זיין צווישן בחורים. ווייל קעגן מצות האט אים געדארפט האבן אבער נישט ווי בחורים זענען. ער האט מכשול געווען מסלתה ומשמנה די חשובסטע וויזשניצער בחורים. און ס'איז דא איינער זיין זיידע איז א גרויסער מיליאנער ער וויינט צו מיר אז ער האט חתונה געהאט און ער קען נישט קומען צו זיך. מען האט אים חתונה געמאכט אין ארץ ישראל ווייל ער איז געווען אביסל צופידל. ווייל ווען מען טאטשט בחורים ווערט מען צופידל. ס'שטאט ער זאל זיך ענק אויסלערנען וואס דא גייט פאר, גייט עטס נאך מיך און רודפ'ט אים?

געמאכט אויף גארנישט. ווען האגער המצרי האט זיך געטשעפעט מיט מיר האט ער געמיינט ער האט מיך אין איין טאג אפגעשיקט. זיי האבן געזאגט די רבנים אין צוויי וואכן קומט נחום אויף אלע פיר זיך איבערבעטן דאס אז איך האב באגראבן אלע רבנים וואס האבן געטשעפעט וואס זענען חזירים דאס האבן זיי נישט געגלייבט אז דאס וועט געשען צו שרול טייטלבוים צו האגער זענען אלע אין דרערד. דער שרול טייטלבוים ער לויפט ארום דא אין ארץ ישראל ער האט געטאטשט בחורים אין מאנסי אין א ישיבה נועם אלימלך. איך ארבעט דא עטס ווייסט נישט איך ארבעט דא טאג און נאכט אז מען זאל נישט אריינלאזן קיין פעדאפיילס פון ניו יארק און ווייסע ווערסע אונז ברויכן נישט די פעדאפיילס פון ארץ ישראל און מען ארבעט דא גרויסע זאכן וואטשט און סי עס וועט זיין ברעיקינג נוז ביז אפאר וואכן צו אפאר חדשים. דאס איז גערעכט אז עס וועלן קומען אלע חזירים דא? מען גייט מאכן סטריקטער די עקסטרעדישן לאוס? סא וויל איך דיר זאגן? סטוט מיר מוראדיג וויי דו כאפסט נאך נישט וואס דא גייט פאר, כהאב געזען ראש השנה און שבת אזויפיל אייניקלעך כנראה אזעלכע זיסע קינדער, דו ווייסט ווען איינער זאל טאטשן איינע פון די קינדער זענען זיי טויט אויף אייביג, זענען זיי ביז זיי וועלן זיך נעמען דאס לעבן זענען זיי טויט, און מיין נישט ווייל זיי הייסן ערנסטער האט עס נישט געשען, דאס איז א גרויסע טעות.

איין קינד וואס מ'האט געראטעוועט. איין קינד וואס מ'האט נישט געלאזט מ'זאל אים טאטשן. איך זעה דו וואוינסט נאך דא אין דעם קליינעם שטעטל צפת, דו כאפסט נאך נישט וואו אונז האלטן און דו כאפסט נישט וויאזוי מ'פארט, און דו כאפסט נישט אז שרול האגער אליינס שיקט שוין שלוחים אז ער וואלט זיך געוואלט אראפזעצן נאר איך האב נישט מיט וועם צו זיצן, ער איז א חזר, כ'האב מורא ט'מיך אנטאטשן ביים הויזן אפשר. צו ביי די ערווה. ער איז דאך א חזר. ער איז א באקאנטער חזר, איך האב געזאגט נעמען פון וועם ער האט אלס געטאטשט, זאגן זיי יא ער האט געטאטשט, ער געווען א חזר, א וועלטס באוויסטער חזר, פארשטייסט, און מענדעלעס איידעם דער טווערסקי האט אפגעטון אזאלעכע חרבנות, טאטעס האבן אים געצאלט זעכציג זיבעציג דאלער א שעה ער זאל לערנען מיט די קינדער פרייוועט, ער געלערנט אין וואלד, און ער האט זיי אלע מטמא געווען, און ער אליין איז געגאנגען צו זונות.

און איך וועל דיר זאגן נאך א זאך, די וואלחאוויצער מקווה אין בארא פארק האב איך אויך געבויעט, עס איז דא נאך א דריטע מקווה וואס איך האב אויך געבויעט, די מקווה אין מאנסי געווען פסול בריש, איך האב געשריבן א בריוו, איך האב געשריבן ר' מאטעל האסט דיך אויסגעגליטשט אין פראנט פון די מקווה, און דאס איז דיין ענדע, ווייל כ'האב אים געבעטן די גאנצע צייט פאררעכט עס, האט ער נישט געוואלט, ווייל ער האט געהאט פריוואטע פאליטיקעל זאכן, איך ווייס יא וואס, ער האט מורא געהאט מ'וועט זאגן אז ס'איז נישט געווען גוט, אלע יארן ס'איז טאקע נישט גוט געווען. ר' משה ניישלאס האט צוגעזאגט ער וועט עס פאררעכטן נאר ער האט נישט דערלעבט ביז מען האט אויפגעבויט די נייע מקווה. האב איך געשריבן דעמאלטס א בריוו ווער צו ס'קען אויסהאלטן, איך ווייס וואס איך האב קעגן אים, ער איז א עף עף עף, פעיק פאוני פראוד, פארקויפט ער דעם אייבערשטן מיט יסוד מיט שבת מיט ענווה, אבער אלעס איז פאר זיין פאקעט, פאר זיינע קינדער'ס פאקעט און פאר זיין אייניקלעך'ס פאקעט. סאו אז דו האסט א פראבלעם מיט מיר דארפסטו קודם האבן פראבלעם מיט דיין זיידן און מיט דיין גאנצע משפחה ארום און ארום. מענדעלע פון בני ברק האט געהייסן מען זאל שלאגן און האקן זיין עלטערן ברודער? כ'מיין, ברודערס מעגן זיך שלאגן?

כ'מיין היינט חסידות זאלן שלאגן מענטשן ס'איז קיין מצוות עשה דאורייתא וואס די רעבען האט סמאך פון סמאך מ'האט מיך שוין געשאסן מיט א ביקס ווען ס'איז געקומען פון א קאר האט עס נאר אנגערירט נאר ממש דעם ביין פונעם מח און ברוך השם איך לעב און מ'האט דאך מיר געגאסן בליטש איך זאל ווערן בלינד חלילה און ברוך השם דער אייבערשטער האט מיר פון אלעם געהאלפן כ'האב מיך ארויסגעדרייט און איך האף ווייטער אנצוהאלטן די מלחמה גייט בתוקפו ווען איך זאל ענק פארציילן וואס איך טו דא יעדן טאג וואלט עטס נישט געגלייבט

פרעגט מיך א צווייטער, דו האסט דאך געזאגט אז די פעדאפיילס זאלן איבערבעטן, האב איך געזאגט דו האסט נישט פארשטאנען, איך האב געזאגט די פעדאפיילס מוזן גיין איבערבעטן, און זיי מוזן באצאלן פאר יענעם פאר טערעפי פאר העלפ, און זיי מוזן אים ארויסנעמען פון זיין מצב, אבער נאכדעם מוז יענער נישט מוחל זיין, נאר ביז ווילאנג ער בעט נישט איבער און ער געבט אים נישט טערעפי קען ער אים אפילו נישט גיין איבערבעטן, אז ער געבט אים טערעפי און מען זעט ס'העלפט האט ער אים דאך געהארגעט צוואנציג צו דרייסיג צו פערציג פראצענט,

עניוועי, האטס אלע א גוט געבענטשט יאר, גמר חתימה טובה, און א פרייליכן יום טוב, סוכות און שמיני עצרת און שמחת תורה, און וכל הרשעה כרגע תאבד, די אלע פעדאפיילס זאלן אויסגעריסן ווערן ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון זיי, בפרט נאך די וואס זיי טוען עס נאך היינט אויכעט, און זיי ווייסן אז אונז גיימער עס נישט פארשווייגן, קיינער גייט עס מער נישט פארשווייגן.